פארוואס קומט אזא גרויסע עולם צו גיין פון יענע עק וועלט פון ישראל און פון אמעריקע קיין שטעטעלע סאדיגער מיר גייען מיט פרייד גרויסע צדיקים זיך אלס דא געדרייט א גאנץ שבת קודש דא וועלן

זיך אויס מיט עיצומו של יום מיט די סודות גרויס אין סאדיגער. א טעם גן-עדן גאנץ שבת געשפירט, די שיינע זמירות אויך איינגעפירט, אין הייליגן שטעטל מיר האבן שפאצירט אין סאדיגער. עלטערע חסידים געבן אונז צו פארשטיין, אז די צדיק אין הימל איז גוזר אליין,

אום ג' חשוון תשע"ז פארן מיר אלע צוזאמען מיטן רבין שליט"א אינאיינעם צום חנוכת הבית פון קלויז קדישא די הייליגע ריזשינערס הויף און דאס וועלן מיר דערציילן אין פריידן.